זאגט די הייליגע גמרא. אונז האלט מען דף יט עמוד ב', אונז וועלן מיר צוריק גיין אביסל דף יט עמוד א', בערך פופצן שורות פון אונטן. געשטאנען אין די משנה נושאי המיטה וחילופיהן, איז געשטאנען די פטור. פון עוסק במצוה פטור מן המצוה, ווער ס'איז זיך מתעסק במת, ער האלט דעם, ער האלט דעם ארון, איז ער פטור פון תפילה, פון קרישמע, און די גמרא גייט יעצט אויסשמועסן פארשידענע הלכות, תנו רבנן, דער עולם האלט עס, יט עמוד א', צוויי פינטלעך מער פון אונטן, פופצן שורות פון אונטן, תנו רבנן, די רבנן געלערנט, אין מוציאין את המת סמוך לקרישמע, ווי די ראשונים לערנען, גייט עס ארויף אויף סמוך לנץ החמה, די מצות קרישמע מן המבחר. איז סמוך לנץ החמה, ממילא איינמאל דו גייסט הייבסט אן אריינפארן אין די צייט פון סמוך לנץ החמה, פאררוף נישט קיין לוויה דעמאלטס, לאמיר זאגן די נץ איז זעקס אזייגער איז פייוו פייוו פארטי, פייוו פארטי פייוו, פאררוף נישט קיין לוויה, ווייל דאס איז א צייט וואס דארף זיין מוקדש פאר קרישמע, און דו ווילסט דאך נישט אריינלאזן א פטור פון עוסק במצוה פטור מן המצוה, און רבינו יונה זאגט אז דאס גייט ביז איך נעם אן אז רוב ציבור האט שוין געליינט קרישמע, איך דארף נישט אויסווארטן די גאנצע דריי שעה ביז ביז שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות, איך דארף אויסווארטן עס זאל זיין גענוג צייט, און איך מיין אז אזוי איז טאקע די מנהג אז מען פאררופט נישט קיין לוויות אין יענע אין יענע אנהייב טאג, אויך יא ווייל דער עולם איז נאכנישט דערביי. איז אין מוציאין את המת סמוך לקרישמע ואם התחילו אבער אויב האט מען אנגעהויבן לאמיר זאגן מען האט אנגעהויבן איינס אויף ביינאכט און די לוויה האט זיך פארשלעפט און דו האלטסט אינמיטן די לוויה איז אוודאי די הלכה אין מפסיקין אז דו דארפסט נישט מפסיק זיין מיט די לוויה און גיין ליינען קרישמע ווייל העוסק במצוה פטור מן המצוה פרעגט די גמרא איני כ'האב דיר א קשיא פאר יארן ר' יוסף אפקוהו סמוך לקרישמע כ'געדענק ס'איז געווען א גרויסע לוויה פונעם צדיק ר' יוסף ווען ר' יוסף איז אוועק פון די וועלט און מ'האט עס יא ארויסגעטראגן סמוך לקרישמע ענטפערט די גמרא אדם חשוב שאני אז א אדם חשוב האט א אנדערע הלכה אלס מצד כבוד התורה וועל איך יא גיין און נישט אויפהאלטן די לוויה און אפילו סמוך לזמן קרישמע וועל איך יא אנהייבן די לוויה סאו ווי סקומט אויס אין די גמרא ווי אונז שטיי מיר יעצט דאס וואס די משנה זאגט נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן אז זיי זענען זיך מתעסק בקבורת המת זענען זיי פטור פון זענען זיי פטור פון מצוות קרישמע, איז דא צוויי וועגן יעצט וויאזוי דאס רעדט זיך, אדער ווען ס'איז געווען התחילו אז מ'האט אנגעהויבן די לוויה, יא לכאורה וויאזוי בין איך בכלל אנגעקומען אין אזא מצב אז איך זאל האבן א שאלה צו נושאי המיטה זענען זענען מחיוב בקרישמע אדער נישט, איך איך וואלט דאך עס געדארפט עוואוידן טו בעגין וויט. די תירוץ איז, אונז האבן מיר דא צוויי וועגן, איינס אויב ס'איז התחילו, איך האב אנגעהויבן אסאך אסאך פריער, און ס'האָט זיך פֿאַרשלעפּט, און דער וועג גענומען לאַנג, איז אַוודאי, אַז נושאי המיטה וועלן זײַן פּטור, ווען דער זמן קרישמע קומט, די צוויי, אָדער קאָן מען זאָגן, די משנה רעדט זיך פֿון אַ אָדם חשוב. גייען מיר ווײַטער. תּנו רבנן, העוסקים בהספּד, די וואָס זענען זיך עוסק בהספּד, מספּד זײַן אַ מת, איז אויך אַ חלק פֿון, פון מצוות כבוד המת, ס'הייסט אויך עוסק במצוה בזמן שהמת מוטל לפניהם, און אוודאי דא וועט מען אויך דארפן זאגן אז מען רעדט דא אדער ווען ס'איז געווען התחילו, כ'האב אנגעהויבן די לוויה צייטליך, אדער ביי אדם חשוב, ווייל אז נישט, ווי בין איך בכלל אנגעקומען צו זיין א עוסק במת בזמן שהמת מוטל לפניהם אויב געפינט זיך די מת ממש פאר זיי? איז נשמטין אחד ואחד וקורין און מען ליינט קריאת שמע. פשט איז אז ווען איין מענטש גייט ארויס פון די לוויה צימער אינטעראפט עס נאכנישט די לוויה. סאו מען קען זיך נעמען טשענסעס. א מענטש גייט ארויס ער ליינט און ער קומט צוריק און דאן גייט דער נעקסטער. אין המת מוטל לפניהם. אויב די מת איז נישט ממש פאר זיי נאר מ'איז דעמאלטס עוסק בהספד אן דעם וואס די מת איז אינעם צימער. אזוי לערנט רש"י אויף איין וועג. אנדערע וועג ווי אזוי רש"י לערנט ויש מפרשים שנתנו לצד אחר אז די מת איז אין ווינקל פון צימער באט אונז זעמיר עוסק אין א אנדערע ווינקל איז דעמאלטס איז די הלכה אז הם עומד אז הם יושבים וקורין דעמאלטס קען מען יא ליינען קרישמע אן דעם וואס איך גיי ארויס והוא יושב ודומם ער דער אבל וואס ער איז פטור ממצות קרישמע ער איז יושב ודומם הם עומדים ומתפללין והוא עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר רבון העולמים הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף דו האסט מיך נישט באשטראפט נאר א טוי ווייניגער ווי א טויזענטסטל פון וויפיל ס'קומט זיך מיר עכט צו באשטראפט ווערן, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו, שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים. אזא נוסח התפילה געווען, אמר אביי, אביי זאגט לא מבעי ליה לאיניש למימר הכי, א מענטש זאל נישט מתפלל זיין אזא תפילה, דאמר רבי שמעון בן לוי, וכן תנא משמיה דרבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, א מענטש זאל נישט עפענען די מויל פאר א שטן, ער זאל נישט מקטרג זיין. אמר ר' יוסף מאי קרא, ווי טרעפט מען א פסוק, שנאמר שטייט א פסוק, די אידן האבן געזאגט דארטן פארן נביא, איז שנאמר כמעט כסדום היינו אונז זעמער כמעט געווען ווי סדום אונז זעמער כמעט פארלענדעט געווארן מאי אהדר להו נביא איינמאל דו האסט דיך אויסגעדרוקט אויף דיר אליין אז דו ביסט כמעט כסדום שמעו דבר השם קציני סדום אז די נביא באציט זיך מיט זיי ווי סדום זעט מען אז א מענטש זאל אל יפתח אדם פיו לשטן. זאגט די גמרא ווייטער געשטאנען אין משנה קברו את המת וחזרו איז די גמרא מדייק אם יכולין להתחיל ולגמור את כולה אין. ווען איך קום יעצט צוריק פון באגראבן די מת, און כ'האב מיך נאכנישט געשטעלט אין שורה, איז וויל די גמרא מדייק זיין אז דווקא אויב כ'גיי קענען ענדיגן גאנץ קריאת שמע האב איך א חיוב אנצוהייבן אבל פרק אחד או פסוק אחד לא, סתם אויב איך אויף אנצוהייבן און אריינכאפן וויפיל איך קען איז נישט דא קיין חיוב ורמינהו איך וועל דיר א קשיא פרעגן. אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, קברו את המת וחזרו, אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד, איז שטייט קלאר. אז אין א ברייתא אז די חיוב איז אפילו איך קען נאר זאגן עפעס, ענפערט די גמרא הכי נמי קאמר קענסט אריין אין אונזער משנה אויך, אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד, איז עד שלא יגיעו לשורה איז יתחילו ואם לאו לא יתחילו, פשט איז אויב גיי איך נישט קענען עפעס אקאמפלישן גענוג א באדייטענדע טייל פון קרישמע איז הייס איך שוין יעצט א עוסק במצוה, איי איך בין נאך נישט קיין עוסק במצוה די עומדים בשורה זענען דאך נאך, ס'איז נאך נישט קיין עומדים בשורה ס'האט זיך נאך גארנישט אנגעהויבן. תירוץ איז דאס הייסט שוין עוסק במצוה, עוסק במצוה מיינט איך האב נישט גענוג צייט צו ענדיגן על כל פנים א פרק אחד או פסוק אחד. זאגט די הייליגע גמרא, איז געשטאנען ווייטער אין די משנה העומדים בשורה, איז די גמרא גייט אביסל בעסער אויסשמועסן די חילוק צווישן פנימה און חיצונה, אונז האבן געלערנט אין די משנה אז דער וואס איז אינעווענדיג פון די שורה פשט איז ער גייט רעדן מיטן אבל ער איז פטור פון קרישמע ווייל ער גייט אים פאקטיש מנחם אבל זיין, דער וואס שטייט אינדרויסן ער איז יא מחויב ווייל ער קען דארט שטיין, איינמאל ער דארף נישט רעדן מיטן אבל, איז הייסט ער נישט קיין עוסק במצוה, ווייל ער קען טעקניקלי טוהן ביידע, ער שטייט דארטן און ער ליינט קרישמע, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט. שורה הרואה פנימה פטורה, דער וואס קען זעהן, רש"י זאגט אז ער קען זעהן די חלל, ס'איז דא די חלל, די מיטלסטע ספעיס, די מיטלסטע ספעיס ווי די אבלים גייען דורך גיין, איז ער פטור, פארוואס? ווייל איינמאל דו זעהסט עס גייסטו קענען האבן איי קאנטעקט מיטן אבל, ממילא ס'איז געמאלט אז דו גייסט אויסקומען אים מנחם אבל זיין ביסטו פטור. ושאינה רואה פנימה אויב דו ביסט אינגאנצן נישט אין א פאזישן צו זען וואס טוט זיך דארטן אין די צענטער חלל איז חייבת ביסטו יא מחויב ווייל דו גייסט נישט מנחם אבל זיין דעם אבל רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אביסל א אנדערע גדר ס'דא וואס זאגן ער קריגט זיך יא ס'דא וואס זאגן ער קריגט זיך נישט על כל פנים אז הבאים מחמת האבל דער וואס קומט מנחם אבל זיין דעם אבל קומט לכבודו איז פטורין ווייל געווענליך אז דו קומסט און דו קומסט דאך לכבודו עסטו מנחם אבל זיין. מחמת עצמן חייבין, דער וואס קומט סתם זען א מצב, ווי רש"י זאגט לראות את המאורע, ער זעט ס'טוט זיך, ס'איז דא עפעס א קאמאושען און ער איז דא, ער האלט מיט, איז אזא איינער הייסט נישט קיין עוסק במצוה, און חייבין ער איז יא מחויב בקריאת שמע. הייבט זיך יעצט אן א נייע סוגיא, אמר רבי יהודה אמר רב, האט רבי יהודה נאכגעזאגט פון רב, המוצא כלאים בבגדו, א מענטש וואקט אויפן גאס, און ער טרעפט כלאים אין זיינע קליידער, ער באקומט א קאל פון די שעטנז לאבאראטאריע, אז צוריקגעקומען די רעזאלטס און זיין העמד האט כלאים איז די הלכה איז אז פושטן אפילו בשוק און אפילו האט נאר די איין בגד און ער גייט יעצט זיין נאקעט אויף די גאס איז מאי טעמא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם במקום פון א פון א לאו און דו גייסט דא עובר זיין חלילה אויף א לאו.

אז א לאו ווערט נישט נדחה מיטן א כבוד הבריות, די גמרא גייט פרעגן פון דריי ברייתות, לאמיר זעהן, מיתיבי כ'על דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, קברו את המת, מען האט באגראבן די מת וחזרו און מען איז צוריק געקומען פון די לוויה צוזאמען מיטן אבל, איז דא א ענין פון כבוד האבל און ניחום אבלים אז מען לאזט נישט דעם אבל אליין, מען באגלייט אים אהיים, לפניהם ב' דרכים, ס'איז דא צוויי וועגן. וואס דו קענסט באגלייטן דעם אבל, אחת טהורה ואחת טמאה, איינס איז א טהור'ע וועג און איינס איז א טמא'רע וועג, און דער אבל, און מיטן אבל גייט א כהן, איז בא בטהורה, אויב איז דער גאנצער ציבור געגאנגען אויף א ריינעם וועג באין עמו בטהורה, מעג יעדער מיטגיין אויף א ריינעם וועג, אפילו דער כהן, בא בטמאה, אויב איז מען געגאנגען אויף א טמא'רע וועג באין עמו בטמאה משום כבודו, מצד דעם כבוד פונעם אבל, אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה נגד השם, א אבל האט זיך נישט, א כ'מיין צו זאגן א כהן האט זיך נישט קיין רעכט צו מטמא זיין, דא ביסטו מתיר מפני כבודו של אבל אז דער כהן זאל מיטגיין אויף א טמא'נע וועג, פארוואס זאג אין חכמה ואין תבונה, ענטפערט די גמרא, תרגמה רבי אבא, בבית הפרס דרבנן, אוודאי רעדט מען נישט דא פון א טומאה דאורייתא, וואס דאס וואלט איך קיינמאל נישט מתיר געווען מפני כבוד הבריות מפני כבוד האבל, נו וואס דען, מען רעדט דא פון א טומאה דרבנן, און די יסוד הדברים איז אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר, איינמאל ס'איז נאר א איסור דרבנן איז די זעלבע רבנן זאגן דיר אז איך האב טאקע געמאכט דעם איסור באט במקום פון כבוד הבריות איז נישט דא דער איסור, וואס מיינט א בית הפרס? איז רשי שמועסט אויס אז מ'רעדט א מעשה ס'איז געווען א. עס איז געווען אויף א פעלד וואו עס איז געווען דארט א קבר און איך האב און ס'איז מען האט מחריש געווען מען האט מען האט אויפגעאקערט דעם פעלד יעצט מדאורייתא דארף איך נישט חושש זיין אז די כלי מחריש איז אנגעקומען ביז צום קבר איי געס מען פלעגט באגראבן גענוג טיף און איך האב נישט מורא געהאט ס'איז נישט קיין עכטע חשש קיין דאורייתא'דיגע חשש אז די כלי מחריש איז אנגעקומען ביז צום קבר און ארויפגעברענגט די עצמות מדרבנן איז אבער יא מדרבנן איז אבער יא דא א חשש אז די כלי מחריש האבן ארויפגעברענגט אן עצם ביז צום אויבערפלאך פונעם פעלד, און וואס איז די פראבלעם? אויב ס'איז א עצם כשעורה איז די הלכה אז אויב ס'איז די שיעור פון א שעורה איז עס מטמא במגע במשא, אז איך שאקל עס גיי איך טמא ווערן, יעצט האב איך מורא ביי א בית הפרס, האב איך מורא אז א מענטש וועט אריינוואקן אין דעם פעלד, און אויפן אויבערפלאך איז דא אן עצם כשעורה און ער גייט עס שטויסן מיט די פיס וועט ער טמא ווערן, וועגן דעם איז א כהן טאר נישט וואקן מדרבנן אין א בית הפרס, אבער דא במקום פון כבוד הבריות האבן חזל געזאגט אז אז איך בין נישט חושש אויף מיין אייגענע גזירה און דער כהן מעג מיטוואקן מיטן אבל. גיי איך דיר יעצט ברענגען צוויי ראיות אז די טומאת בית הפרס איז נאר א דרבנן'דיגע טומאה, ווייל איך גיי דיר ברענגען געוויסע אינטערעסאנטע קולות וואס מען טרעפט לגבי די טומאה פון בית הפרס, און די סארט קולות וואלט איך נישט געזאגט ווען איך רעד פון א איסור דאורייתא, מוז זיין אז איך רעד פון איסור דרבנן. דאמר רב יהודה אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך, מען רעדט פון א מענטש וואס ער דארף גיין מקריב זיין זיין קרבן פסח, און כדי אנצוקומען קיין ירושלים מוז ער דורכגיין. דעם בית הפרס, ער האט נישט קיין ברירה, ער האט נישט קיין העליקאפטער, ס'נישטא קיין שום וועג וויאזוי עס זאל אנקומען אן דורכשניידן דעם בית הפרס, האבן אים חז"ל, ער איז סטאק, וואס טוט ער דא, ס'דא א איסור דרבנן, מדרבנן גיי איך טמא ווערן, האבן אים חז"ל געגעבן א עצה, די עצה הייסט מנפח, וואס מיינט מנפח, אז ער בלאזט אויף זיין וועג ווי ער גייט בלאזט ער, ער בלאזט אזוי די זאמד, אין אנדערע ווערטער ער איז אזוי בודק צו ער זעהט אן עצם אדער נישט, און אויף דעם פארלאזט. לאזט מען זיך אז אויב האט ער דורך געבלאזן דעם פעלד און ער זעהט נישט גארנישט נעם איך אן אז ער האט נישט געשאקלט קיין עצם ס'נישטא דא קיין עצם איז דאס אוודאי זייער א גרויסע קולא אז מיט אזא בדיקה קלה ווי ניפוח זאל איך אים לאזן דורך שניידן דעם פעלד דאס איז אזא סארט קולא קען איך נאר זאגן ביי א דרבנן'דיגע סארט טומאה מנפח אדם בית הפרס והולך און נאך א פלאץ ווי איך זעה א קולא ביי בית הפרס ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב בית הפרס. שנידש טהור, נאך א קולא, אז אויב רעדט מען פון א בית הפרס ווי רבים בוקעין בו, אסאך מענטשן זענען שוין דארט דורכגעגאנגען, מען וואקט, מען קומט, מען גייט, לאמיר זאגן נישט קיין כהנים, אדער גוים, אדער סתם מענטשן, יא, מען, ס'איז א פעלד וואס מען נוצט אסאך, דארטן האב איך שוין נישט די גאנצע גזירה פון בית הפרס, סאו אונזער חשש וואס אונז האמיר אנגעהויבן איז געווען אז אפשר וואלגערט זיך דא אן עצם כשעורה, און א עצם כשעורה איז מטמא במגע ובמשא, אז אסאך מענטשן האבן שוין דא געטרויטן, נעם איך אן, אז מען האט שוין צוריבן דעם עצם, און אפילו אויב ס'איז ארויפגעקומען אן עצם כשעורה איז עס שוין געווארן קלענער ווי די שיעור, ממילא בין איך מער נישט חושש לטומאה. און ווייטער זאגן אזא סארט קולא פאסט זיך אויך נאר ביי א דרבנן'דיגע חשש, אז אפשר האט מען שוין צוטרעטן וועגן דעם זאל איך נישט חושש זיין, ס'איז אלעס דרבנן'דיגע גדרים, אז איך האב דיר געשאפן דעם איסור זאג איך דיר ווען דו קענסט מיקל זיין. ממילא האמיר דא צוויי. צוויי מקורות, צוויי ראיות אז די טומאת בית הפרס איז א דרבנן'דיגע טומאה, און איך זעץ איין די משנה וואס זאגט דארטן אז באים אפילו על דרך טמאות באים עמו משום כבודו רעדט זיך ביי א טומאת בית הפרס, איז עס שוין נישט קיין קשיא אויף המוצא כלאים בשוק וואס דא רעד איך ממש א לאו דאורייתא א לאו פון כלאים, און דארט וועט אוודאי זיין די הלכה אז אין חולקין כבוד לרב און כבוד הבריות וועט נישט דוחה זיין קיין. לאו. תא שמע, גייט אונז די גמרא פרעגן פון א אנדערע ברייתא, אמר רבי אלעזר בר צדוק, אונז האבן שוין געהאט אויבן די מעשה מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים, פלעגן מיר איבערטאנצן אויף ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי עכו"ם, אונז האבן שוין אויבן געלערנט אז דאס איז צוויי באזונדערע מצוות, ס'איז דא א מצוה פון מכבד זיין א מלך, ממילא איז מדלגין היינו פלעגט איבערטאנצן צו טון די מצוה פון מכבד זיין א מלך, און נאכדעם איז דא אן ענין לאמיר עס רופן א מצוה מדרבנן פון א מענטש זאל גיין מיטהאלטן די כבוד פון מלכי עכום, די גמרא זאגט דארטן שאם יראה, די גמרא זאגט עס דא אויך, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכום, ווי רש י איז דארט מסביר אז לעתיד לבוא זאל א מענטש וויסן צו קאמפעירן, ער וועט זען די גרויסע כבוד פון משיח, וויאזוי ווייסט ער אז ס'איז א גרויסע כבוד? טאמער האט אמאל געזען וויאזוי ס'זעט אויס די כבוד וואס מ'געט פאר בני מלכים, וועט ער קענען. קאמפעירן אז דאס איז א גרעסערע כבוד על כל פנים איז למצוה איז מדלגין היינו על גבי ארונות. ווי רשי ברענגט איז דער רבי אלעזר בר צדוק געווען א כהן און ער איז געווען א כהן איז מדלגין היינו ארונות האט ער זיך מטמא געווען לצורך מצוה האט ער זיך מטמא געווען צו און און ווי רש י זאגט, ס'איז א ענין פון כבוד הבריות, ער געבט כבוד פארן מלך ישראל, ער געבט כבוד פארן מלכי עכום, ס'גייט אויך אריין בגדר כבוד הבריות, פארוואס בין איך אים מתיר משום כבוד הבריות, זיך צו מטמא זיין? אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, ענטפערט די גמרא אן ענליכע תירוץ האבן מיר אויבן געענטפערט, כדרבא, דאמר רבא, רבא זאגט אזוי, דבר תורה אוהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה, ווען איך האב אן ארון און אין דעם ליגט א מת, אויב האב איך דא א אויב די דאך פונעם ארון איז העכער פונעם מת א טפח, שאפט זיך דא אן אייגענעם אוהל, און אז ס'שאפט זיך דא אן אייגענע אוהל קאנטעינט עס די טומאה, און די טומאה גייט שוין נישט ארויס מחוץ לאוהל, שאין בו חלל טפח, און נישטא דא וואו די טומאה זאל זיך האלטן, איז אינו חוצץ בפני הטומאה און ס'איז בוקעת ועולה, אין אזא פאל וועט עס יא מטמא זיין. ורוב ארונות בעצם איז יש בהם חלל טפח, בעצם אז כ'האב אן ארון, די מדלגין על ארונות קען איך אננעמען אז אז ס'איז יא דא א טפח מיט דעם אלעם וגזרו על שיש בהם משום שאין בהם. חזל האבן אלץ גוזר געווען אז אפילו במקום וואס איך ווייס זיכער אז ס'איז דא אן אן אוהל טפח איז נאך אלץ דא א גזירה דרבנן אז דו קענסט זיך נישט מטמא זיין אטו במקום וואס ס'איז נישט דא. אין אנדערע ווערטער. און די גמרא פירט אויס משום כבודו לא גזרו ביה רבנן, אין אנדערע ווערטער די טומאה פון רבי אלעזר בר צדוק איז ווייטער געווען א טומאה דרבנן, און בדרבנן האב איך מער נישט קיין שאלה, און ביי כלאים וועט ווייטער בלייבן דער איסור, אבער בדרבנן במקום פון כבוד הבריות, קען די רבנן זאגן אז עס איז טאקע נישט דא קיין איסור. תא שמע, איך וועל דיר א קשיא פרעגן פון נאך א ברייתא, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, האסט א ברייתא וואס כאפט אן אונזער שמועס ספאט אן, און עס זאגט קלאר, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, דא איז שוין נישט דא וואס צו ספינען, לא תעשה שבתורה איז די זעלבע לאו ווי א מוצא כלאים בבגדו, און ממילא איז עס דאך ממש א סתירה, דא האב איך א ברייתא וואס זאגט מיר אז א לא תעשה וועט יא נדחה ווערן מפני כבוד הבריות. ואמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, ענטפערט די גמרא, דא דארף מען צולייגן אביסל קאפ, תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו דלא תסור, מען רעדט נישט פון א געווענליכע לאו, מען רעדט פון א לאו וואס איז די דרבנן'דיגע לאו, פשט איז א מענטש טאר נישט עובר זיין אויף דברי חכמים ווייל ס'איז דא א פסוק פון לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אז וואס די חכמים זאגן דאס דארף מען פאלגן, מילא רעדט מען פון אזא לאו, איז מילא איז עס אן ענליכע תירוץ לכאורה צו וואס אונז האמיר אויבן געענטפערט, אז ס'ווערט א דרבנן, ניין? וויאזוי מיר לערנען. לכאורה, לאמיר זען ווייטער, לאמיר זען, ס'ווערט אביסל קלארער, לאמיר זען. איז אחיכו עליה האט מען געלאכט. אויף דעם רב בר שבא וואס ער האט געענטפערט אזא אינטערעסאנטע תירוץ ווייל לאו דלא תסור דאורייתא פארוואס זאל די לאו פון לא תסור זיין אן אנדערע סארט לאו ווי סיי וועלכע אנדערע לאו ס'איז אויך א דאורייתא אמר רב כהנא האט רב כהנא געזאגט איך קען מסביר זיין די ווערטער פון רב בר שבא אז גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה איז רב בר שבא איז געווען א גרויסע מענטש און דו זאלסט נישט לאכן ווען א גרויסע מענטש זאגט עפעס איז זאגט ער אזוי, כל מילי דרבנן אסמכינהו אלאו דלא תסור, יעדע סארט, יעדע איסור דרבנן, די רבנן זאגן דיר אז מ'טאר נישט עפעס טון, איז האבן זיי סומך געווען זייער איסור אויף די לאו פון לא תסור, משום כבודו שרו רבנן, ומשום כבודו ומשום כבודו פון א מענטש, במקום פון גדול כבוד הבריות שרו רבנן האבן די רבנן מתיר געווען זייער אייגענע איסור, ווי ס'זעט אויס פון רש י איז די אסמכי וואס מ'רעדט דא איז נישט די געווענליכע אסמכתא, געווענליכע אסמכתא מיינט אז ס'איז א געהעריגע דרבנן. אסמכתא חזל האבן געוואלט מ'זאל עס געדענקן, זאלסט האבן א רמז, זאגן זיי אז ס'שטייט פון כל, לערנסט ארויס דאס, באט ס'געט עס נישט קיין דין דאורייתא, רש י זעט נישט אזוי דא אויס, רש י זעט אויס אז ווען א מענטש איז עובר אויף די רבנן איז ער עובר אן איסור דאורייתא וואס איז לא תסור, אין אנדערע ווערטער אזוי לערנט אויך די רמב ם, אז די גאנצע, פארוואס דארף איך פאלגן די רבנן? ווייל די רבנן האבן מיך געהייסן פאלגן די רבנן, סאו ווי הייבט זיך אן די טשעין? ערבך ערבא צריך, יא? איז ס'דא ראשונים, אזוי זעט אויס פון רש י און די רמב ם לערנט אז אז די תקיפות קומט די תוקף פארוואס איך דארף פאלגן די רבנן איז ווייל ס'דא ווייל ס'דא אן איסור דאורייתא אויב אויב דו פאלגסט נישט די רבנן. סאו ווי רש י לערנט די אסמכי דא מיינט אז די חכמים האבן האבן סומך געווען זייער ווערטער זיי האבן אונטערגעשטיצט זייער ווערטער מיט אן עכטן לאו דלא תסור אבער וואס האט עס מיט אונז? ס'נאך אלץ במקום וואס וואס די איסור הייבט זיך אן איז נובע פון דעם וואס ס'איז אן איסור דרבנן הייבט זיך נאך אלץ אן די איסור מיט דעם וואס די רבנן זאגן אז ס'איז דא דא אן איסור, יא? נאכדעם וואס די רבנן זענען קובע אז מ'טאר דאס און דאס נישט טון, איז דא אן איסור פון לא תסור, די רגע די חכמים זאגן אז מ'מעג יא, איז נישט דא די איסור פון לא תסור, ממילא ביי דרבנן'דיגע איסורים וואס דארטן זענען זאגן די זאגן די רבנן אז גדול כבוד הבריות שדוחה שדוחה, יא? פאלט אוועק די איסור, יא? סאו וועלכע איסור פאלט אוועק? סאו פאלט אוועק די לא תעשה שבתורה פון פון לא תסור. אבער ס'נישט פשט אז כבוד הבריות איז איז דוחה א דאורייסא, כבוד הבריות איז דוחה די איסור דרבנן וואס ווערט נסמך מיט א דאורייסא. אזוי לאמיר לערנען בדעת רש י. תא שמע, די גמרא גייט פרעגן פון נאך א ברייתא והתעלמת. זיי האבן געלערנט אין א פסוק והתעלמת, מ'רעדט דא פון מצוות השבת אבידה, און די גמרא דרשנ'ט, פעמים שאתה מתעלם, אז ס'דא א מהם, ס'דא אמאל וואס דו מעגסט דיך מתעלם זיין פון די אבידה, דו מעגסט פארהוילן אן אויג. ופעמים ס'דא אמאל שאין אתה מתעלם מהם, הא כיצד, וואס די מעשה, אם היה כהן והיא בבית הקברות, או היה זקן ואינה לפי כבודו, או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו, איך העט דא גיין זיין פארנומען איך האב געלערנט אין סאטמאר, איך ווייס געווען א מלמד פלעג גיין אויסרופן א פענסיל, וואס קאסט היינט א פענסיל צען צענט, אז ער העט זיין פארנומען דא א האלבן טאג מיט אויסרופן א פענסיל און ער גייט נישט צוריק מאכן זיין געלט, די בעל הבית, ער מאכט דארטן פֿינף הונדערט דאלער א טאג, יא, די בעל הבית העט אים קיינמאל נישט באצאלן די פֿינף הונדערט דאלער ווייל ס'איז מיר נישט ווערט פאר א פענסיל דיך צו געבן פֿינף הונדערט דאלער, גייט דאך דער מענטש ארויס נעמען א לאס האט ער נישט קיין חיוב. או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו לכך נאמר עס שטייט פסוק והתעלמת איז וואס די גמרא שטעלט זיך יעצט לכאורה בעיקר אויף די זקן ואינו לפי כבודו יא זאגסט אז ס'דא א זקן איז א שיינער איד און ס'איז אינו לפי כבודו איז האט ער נישט קיין חיוב צו מקיים זיין מצות השבת אבידה אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם וואס איז עס אנדערש ווי המוצא כלאים בשוק דארט זאגסטו אז פושטו דארפסטו, מען קוקט נישט צו ס'איז כבודו אדער נישט, פארוואס דא רעכן מיך יא מיט כבוד הבריות? ענטפערט די גמרא, שאני התם דכתיב והתעלמת מהם, אז איך האב א פסוק וואס די פסוק קומט מיר צו זאגן, איך איך האב נישט יעצט קובע געווען אז ווייל ס'איז דא א א דין כבוד הבריות גיי איך דיר הייסן מבטל זיין א מצוה, איך האב א ילפותא אז במקום פון זקן ואינו לפי כבודו איז נישט דא די מצוה, אז דאס איז דאס איז די תנאי המצוה וואס איז שייך זיך צו דינגען דערמיט. פרעגט די גמרא וליגמר מינה, למעשה זעסט דאך דא א געוויסע יסוד, זעסט א יסוד אז פאר כבוד הבריות מעגסטו מבטל זיין א מצות עשה, נו, לערן עס ארויס ענטפערט די גמרא איסורא מממונא לא ילפינן, אז ממונא זאגט רש"י אלץ קל, איז אז איך טרעף א קולא לגבי ממון אז מצד כבוד מעג איך מבטל זיין א ממונות'דיגע מצות עשה קען איך עס נאכנישט ארויסלערנען לגבי כלאים. תא שמע, די גמרא גייט פרעגן פון נאך א ברייתא, לאחותו. די עולם קען אריין קוקן די זייט איז דא די פסוק. ביי מיר איז עס פסוק ד' לאביו און לאמו לאחיו לאחותו לא יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו א מען רעדט פון מען רעדט פון א פון א נזיר א נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין אפילו צו די ז' קרובים און די פסוק זאגט קלאר לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו די פסוק רעכנט אויס פיר פון די ז' קרובים צו וועם דער נזיר זאל זיך נישט מטמא זיין. די פראבלעם פון די פסוק איז ווייל פריער אין א פסוק שטייט שוין על נפש מת לא יבא. סאו כ'האב שוין א כלל וואס זאגט מיר על נפש מת לא יבא אז דער נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיינעם. און נאכדעם האב איך א פסוק וואס רעכנט מיך אויס פיר, איך לייג צו פיר פיר עדישענעלס. וואס צו דעם טארסטו זיך נישט מטמא זיין, און ס'איז דא א דרש פון חזל וואס חזל לערנען ארויס פון יעדן איינס, פון יעדן איינס לערנען זיי עפעס ארויס א יא פיר זיך, שנעל דורכגיין די רשי, ס'איז א וויכטיגע רשי, לאחותו מה תלמוד לומר, זאגט רשי אזוי, בנזיר כתיב כל ימי הזירו לה', על נפש מת לא יבא, דאס איז אונזער פסוק וואס האמיר געזאגט, וואס איז שוין כולל. אז די נזיר טאר זיך נישט צו קיינעם מטמא זיין, וסמיך ליה לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם, דא איז די קשיא איז דאך כולן בכלל על נפש מית לא יבא היו ולמה יצאו לאביו, אויף דעם איז די דרש פרט למת מצוה, איך לערן ארויס אז א נזיר דווקא צו א טאטע זאל ער זיך נישט מטמא זיין, אבער פאר א מת מצוה מעג ער זיך יא מטמא זיין, לאמו מה תלמוד לומר, אי משום מת מצוה לא איצטריך דמלאביו נפקא, דאס האב איך שוין ארויסגעלערנט ודריש ליה בספרי, ללמד שאם היה נזיר זה כהן. דהוו עליה שתי קדושות אפי' לאמו הוא דלא יטמא, דווקא צו א מאמע זאל ער זיך נישט מטמא זיין, ומטמא למת מצוה, ער מעג זיך יא מטמא זיין צו א מת מצוה, לאחיו מה תלמוד לומר, וואס דארף איך האבן די לאחיו, הרי שהיה, אויף דעם איז די תירוץ, הרי שהיה כהן גדול, והוא נזיר, ער איז ביידע סיי א נזיר און סיי א כהן גדול, אפי' לאחיו לא יטמא, אבל מטמא למת מצוה, אין אנדערע ווערטער, די ערשטע דריי, אביו, אחיו און אמו, אלע דריי קומען למת מצוה, וואס אז אפילו א נזיר איז זיך מטמא למת מצוה, איינס איז ווען ער איז סתם אזוי אלץ נזיר, מעג ער זיך מטמא זיין למת מצוה, און צוויי ווען ער איז א נזיר וכהן, מעג ער זיך מטמא זיין למת מצוה, און דריי ווען ער איז א נזיר וכהן גדול. בלייבט אבער איבער לאחותו, אויף וואס גיי איך דרש'ן לאחותו, מה תלמוד לומר? אויף דעם ארבעט די דרש, אם אינו ענין לזה, אז כ'האב נישט קיין לימוד וואס איך דארף עס האבן לגבי הלכות נזיר תנהו ענין לערן איך ארויס אינגאנצן עפעס אנדערש ווייטער דינים פון מת מצוה אבער נישט דינים פון נזיר למי שהלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו שמטמא למת מצוה האסט א מענטש וואס איז ערב פסח און ער איז אויפן וועג צו מקריב זיין זיין קרבן פסח אויב גייט ער זיך יעצט מטמא זיין רשי רופט עס די נעקסטע רשי ועונת שחיטת הפסח היא מ'האלט שוין לאמיר זאגן ס'איז שוין אנגעקומען די זמן דארטן לאחר חצות פון ערב פסח וואס יעצט איז ער האט שוין א ס'איז שוין דא א חובת גברא פון גיין מקריב זיין ביסט מסכים? פון מקריב זיין א קרבן פסח און ער איז אויפן וועג מיט זיין לעמל דארטן צום בית המקדש און אויב גייט ער זיך יעצט מטמא זיין א מת מצוה פארלירט ער די קרבן פסח און די קרבן פסח איז א איז א מצוה שיש בה כרת, ס'איז זייער א הארבע מצוה. זאג איך דיר א ניין, דו זאלסט אפלאזן דיין קרבן און דו זאלסט גיין מקריב זיין די קרבן פסח, לאחותו, לאחותו לא יטמא, אבער למת מצוה לא יטמא, און עס איז אזא געבארגטע לימוד וואס האט נישט עכט קיין שייכות מיטן פסוק. די זעלבע זאך, א מענטש גייט מל'ען זיין זון, אויב גייט ער זיין זיך מתעסק זיין במת מצוה גייט ער פארפאסן די אכטע טאג, די טאג אדורכלויפן, און נאכאלץ איז דא א חיוב. עכ"פ, דאס איז די דרש פון לאחותו, צוריק צו די גמרא, מה תלמוד לומר? וואס לערן איך ארויס דא פון הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת יכול יחזור ויטמא איז פאר סתם איינס פון די ז' קרובים אמרת לא יטמא האט זיך נישט קיין מענטש מחייב צו זיין ער איז א עוסק במצוה ער איז שוין אונטערוועגן צו מל'ן זיין זון ער איז שוין אונטערוועגן צו קרבן פסח איז ער אן עוסק במצוה איז ער פטור פון זיך גיין צו מטמא זיין פאר די אייגענע קרובים אבער יכול כשם שאינו מטמא להם כך אינו מטמא למת מצוה תלמוד לומר ולאחותו לאחותו דאינו מטמא מטמא למת מצוה אז א מת מצוה קומט פאר אלעם, אין אנדערע ווערטער, ווי איך טראכט יעצט, איז א מת מצוה האט נישט די פטור פון עוסק במצוה. מסכים? מ'קען עס אזוי רופן? ס'האט נישט די פטור פון עוסק במצוה. איך בין דאך א עוסק במצוה, ניין, איך האב א ילפות, א מת מצוה קומט פאר דעם. אמאי, ווי רש"י זאגט, למעשה רעדט מען דאך פון ענין פון כבוד הבריות. יא, פארוואס דארף איך באגראבן א מת מצוה וועגן גדול כבוד הבריות? אמאי לימא, אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, אז איך דארף דא גיין מקריב זיין א קרבן פסח אדער מל'ן מיין זון, זאל די ענין פון כבוד הבריות, די מצוה פון כבוד הבריות נדחה ווערן. ענפערט די גמרא, שאני התם דכתיב ולאחותו, איך האב א לימוד וואס די לימוד זאגט מיר אז אזוי איז די הלכה, וואס איז שייך זיך צו טענה'ן? זאגט די גמרא וליגמר מינה, זאל איך פון דא ארויסלערנען אויך לגבי אונזער שאלה פון המוצא כלאים? אויף דעם ענפערט די גמרא שב ואל תעשה שאני, די איינציגסט וואס דו קענסט דא ארויסלערנען אז דער מענטש האט א רעכט צו. נישט טון א מצוה, ער האט א רעכט נישט צו גיין שעכטן זיין, נישט צו גיין שעכטן זיין קרבן פסח, און נישט צו גיין, און נישט צו גיין מל'ענען זיין זון, שב ואל תעשה, אזויפיל זעה איך דא, איך זעה אבער נאכנישט קיין רעכט אז א מענטש קען גיין אנטון לבישת כלאים. וואס הייסט אלץ אן ענין פון פון קום ועשה, פארוואס ווייל איך גיי דאך אנגעטון, איך בין דאך קיין ס'דא פארשידענע וועגן זאגן די ראשונים פארוואס ס'הייסט קום ועשה אבער אזוי איז די הלכה, און ביי אזא פלאץ וועל איך נישט זאגן אז אז כבוד הבריות ווערט נדחה און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.